מלכים בית פרק ט ז, היינטיגע פרק לערנען אונז וועגן אחז בן יותם מלך יהודה. ער איז געווארן קעניג ביי די זיבעצנסט יאר פון פעקח וואס איז געווען דער קעניג אין שומרון און מלך מלך ישראל איז געווען צוואנציג יאר, זעכצן יאר איז ער געווען דער קעניג. יעצט ער, א יוצא מן הכלל פון רוב מלכי בית דוד, ער איז געווען לא עשה הישר בעיני השם, נאר ער איז געגאנגען בדרך מלכי ישראל, אפילו וואס האט ער געטון, ער האט אפילו מקריב געווען מעביר געווען בנו באש, צום מולך אזוי ווי די מנהג הגוים וואס איז געווען פאר אשר הוריש השם אותם מפני בני ישראל ער האט געמאכט במות און גבעות און בקיצור געדינט עבודה זרה אזוי איז משמע יעצט פארציילן אונז די זאכן וואס זענען געווען די פאליטיק מלחמות אין זיינע צייטן איין מלחמה איז געווען אז רצין מלך ארם צוזאמען מיט פקח בן רמליהו מלך ישראל האבן געמאכט א מלחמה קעגן יהודה זיי האבן זיך געשלאגן מיט ירושלים אבער זיי האבן נישט מנצח געווען לא יכלו לה. נאך א זאך, אין זיין צייט האט מען געלערנט פריער אז אילת האט מען צוריק געברענגט א גאנצע צייט צו יהודה אהער און אהין, אין זיינע צייט האט רצין מלך ארם האט גענומען אילת צוריק צו ארם, די אידן זענען געדארפט אוועק גיין, און דעמאלטס זענען געקומען אדומים און זיי זענען געבליבן דארט עד היום הזה, היינט באלאנגט עס צו אדום. יעצט ער האט אויך געדארפט מורא האבן פון תגלת פלאסר מלך אשור, פריער איז געווען ארם יעצט איז אשור. האט ער געשיקט א שליח צו תגלת פלאסר מלך אשור צו זאגן אז ער דינט אים ער איז זיין עבדך ובנך אני יא אלץ לשון עבדות לשון הכנעה ער זאל אים העלפן פון מלך ארם ער האט געוואלט מאכן א ברית מיט אשור קעגן ארם און קעגן ישראל און זעהט אויס האט אים טאקע געהאלפן ער האט געצאלט אסאך געלט פסוק זאגט ער האט גענומען די גאנצע גאלד און זילבער וואס איז געווען אין בית השם און בית המלך דאס זענען געווען צוויי פלעצער די גאנצע צייט וואס מ'זעהט ס'איז געווען הויפענעס הויפענעס פון גאלד און אוצרות דאס אלץ געשיקט שוחד פאר מלך אשור, און מלך אשור איז געגאנגען קיין דמשק קיין ארם, ער האט געגאנגען דארט געכאפט ארם, ער האט געשיקט מגלה געווען, געשיקט אין גלות די עולם פון דארט צו א פלאץ קירה, צו קיר, און דארט געהארגעט רצין, און מילא איז דער מלך יהודה טאקע ניצל געווארן פון רצין מלך ארם. יעצט האט ער געדארפט גיין זאגן אזא שכוח כאילו אדער זיך מכניע זיין פאר די מלך אשור וואס ליגט וואוינט יעצט אין דמשק, וואס איז געווען אין דמשק אין ארם, ער איז געגאנגען און געזען דארט א מזבח אשר בדמשק זעט אויס אויך א מזבח לעבודה זרה ס'האט אים פארגליסט צו האבן אזא מזבח ביי זיך אין ירושלים האט ער געמאכט א פיקטשער גוט אפגעשריבן דמות המזבח תבניתו לכל מעשהו פונקטליך ווי ס'זעט אויס געשיקט פאר אוריה הכהן זעט אויס אוריה איז געווען דעמאלטס דער כהן גדול ער זאל מאכן א מזבח ביז ער קומט צוריק זאל שוין זיין אזא מזבח וכך הוה פאר נאך פאר דער מלך איז צוריק געפארן פון דמשק האט ער געבויט אזא מזבח אזוי כתבנית מזבח אשר בדמשק. און די מלך איז געקומען ער האט אויף דעם מקריב געווען זיינע קרבנות, זיין עולה, זיין מנחה, זיינע נסכים, זיינע שלמים, און אויף דעם אנדערן מזבח, דאס הייסט די אריגינעלע מזבח, מזבח הנחושת, קען זיין ס'איז נאך פון רשי מוטשעט זיך וועלכע מזבח על כל פנים די אריגינעלע מזבח אדער אריגינעלע כלים וואס זענען דארט געווען, האט ער אוועקגעשטופט אזוי אויפן זייט, געלייגט אויף צד צפון, אז זיין מזבח זאל זיין די עיקר, און אזוי האט ער געזאגט פאר. אוריהו אז די אלע קרבנות עיקר קרבנות זאל ער מקריב זיין אויף די גרויסע מזבח מזבח הגדול די מזבח הנחושת איז די נייע מזבח וואס ער האט געמאכט די מזבח הנחושת די אלטע מזבח וועט זיין לבקר די אמאל פאר די אמאל גיין דארט אבער נישט זיין די עיקר אזוי די כהן האט געפאלגט אחז ס'איז נישט קלאר וואס איז דאס א גרויסע עוולה געווען ס'איז געווען בסדר אבער דאס איז א זאך וואס ער האט געטוהן אין די בית המקדש ער האט געמאכט אין די בית המקדש א מזבח כעין די מזבח פון אשור זעהט מען לפחות אז ער איז געווען נכנע למעשה ער האט געדארפט זיין מלכות איז געווען תלוי אין מלכות אשור ער האט געדארפט אים דינען ער האט געדארפט קריגן געלט ער האט אפילו געמאכט די מזבח כעין די מזבח פון דמשק און נאך א זאך וואס מען זעט ער האט געדארפט אין די בית המקדש טוישן וועגן מלך אשור ער האט אפגעשניטן אסאך זאכן ווייל שטייט ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות דאס הייסט ער האט אראפגענומען די די ים וואס שלמה המלך האט געמאכט אויפן גרויסן בקר האט ער עס אראפגענומען עס אוועקגעלייגט אויפן ערד אויף די שטיינער און נאך עפעס א צודעקן מוסך השבת די זיי זעט אויס מ'פלעגט עס נוצן שבת צו וואס דער אזא סוכה וואס איז געווען דארט האט ער געדארפט אוועק באהאלטן באהאלטן אלס אריינגעלייגט מפני מלך אשור רש"י איז מסביר פארוואס אזוי האט ער עס באהאלטן אנדערע ווערטער ער האט געמאכט א דאונגרעיד פאר די בית המקדש אז ס'זאל נישט זיין אזוי מפורסם זאל זיין פון אלע זייטן גרויסע זאכן האט ער עס אוועקגעלייגט אין די זייט האט עס געמאכט קלענער אלעס כדי מלך אשור זאל זיך נישט פארגליסטן און נעמען דאס אויך ער דארף צאלן אזויפיל האט ער געמאכט קלענער דאס און אזוי האט ער זיך כאילו באהאלטן פון מלך אשור, און שוין דאס איז עד כאן דברי מעשה אחז, ווער ס'וויל וויסן מער קען קוקן דברי הימים, ער איז געשטארבן, מען האט אים באגראבן בעיר דוד, און זיין זון חזקיהו, חזקיהו איז געווארן דער קעניג נאך אים.